קאסעט דרײַ, זייט איינס, דערציילונגען פון הערץ בערגנער מ'דארף זיין א מענטש. המשך. איך בין שוין געשטאנען פארן הויז וואו ס'האט געוואוינט שושנה קאפף, און ס'איז אין מיר געוואקסן די טענה צו איר, הלמאי זי האט דעמאלטס נישט עולה געווען צוזאמען מיט שוניאן קיין ארץ ישראל.

כ'האב אנגעקלונגען אין דער טיר איינמאל און נאכאמאל, און קוים געהערט א הייזעריג קול פון אינעווייניג, מי שם? מי שמה? כ'האב א שנאפל געטאן אונטער דער נאז מיין נאמען, אבער דאס קול פון דער אנדערער זייט טיר האט זיך שוין געבייזערט מיט אומגעדולד, מי שם? מי שמה? אזוי ווי איך האב נישט גענוי פארשטאנען, האט זיך מיר אויסגעוויזן אז דאס קול רופט מישא, מישא, דאס האט מיך אויפגערעגט, ווארום שושנה דארף וויסן ווער עס קלינגט אין דער טיר, איך האב געזאגט מיין נאמען, און זי דארף פארשטיין אז איך בין א ברודער פון שוניאן, נישט אנדערש, נאר זי האט שוין אינגאנצן פארגעסן אין מיין ברודער, און מחמת דעם ווייסט זי נישט ווער עס קלינגט. מיט כעס האב איך אנגעהויבן אויסצושרייען מיין נאמען, ערשט דעמאלט האט זיך אויפגעלענט פאר מיר די טיר, כ'האָב דערזען פֿאַר זיך אַן אײַנגעהױקערטע זקנה, װאָס האָט געטראָגן אַ האַנטעך אױפֿן קאָפּ. זי האָט זיך אַנטשולדיקט פֿאַר מיר, אַז זי האָט זיך הערשט געװאַשן דעם קאָפּ, און צוליב דעם האָט זי באַלד נישט געעפֿנט די טיר. דאָס האָט מיך אױפֿגעקאָכט. שושנה האָט זיך נישט געדאַרפֿט װאַשן די האָר אַקוראַט אין דער מינוט, װאָס ס'איז פֿאַר מיר געװען אַ גרױסע איבערלעבעניש. ווארט צו א רגע, איר זענט דאך שוניא'ס ברודער, האט די אלטע זיך אנגערופן, איך וועל זיך נאך אביסל צורעכט מאכן און באלד אריינקומען צו אייך. כ'האב געהערט אז איר זענט אין ישראל, ס'איז גוט וואס איר האט מיך אויפגעזוכט. פארוואס האט איר מיר נישט אויפגעזוכט? בין איך ארויס מיט א טענה צו איר. זי האט ניט פארשטאנען מיין טענה, פארלעגן א קוק געטאן אויף מיר און זיך פארענטפערט, כ'בין שוין ניט יונג, כ'גיי ווייניק אַרויס פֿון שטוב. זי'איז אַרײַן אין אַן אַנדער שטוב און ס'האָט לאַנג ניט געדויערט ווי זי'איז צוריק אַרײַנגעקומען צו מיר. זי'האָט געטראָגן אַ זיידן געבלימט קליידל און זי'איז געווען אָנגעשמינקט און אָנגעפֿאַרבט. כ'האָב באַמערקט אַז אירע האָר זענען געפֿאַרבט אויף בלאָנד און זיי שטייען אויפֿגעשטעלט אויפֿן קאָפּ ווי אַ טורעמל. דאָס אַלץ האָט זיך נישט געפּאַסט צו איר עלטער. און דער רוזש אויף אירע טויטע בלאסע באקן האט נאך מער אונטערגעשטראכן אירע יארן. איך האב אוועקגעדרייט דעם קאפ פון איר, זיך געשעמט איר צו קוקן אין די אויגן, ס'האט מיר שוין באנג געטאן וואס איך בין געקומען אהער. זאל דאס זיין שושנה, מיין ברודער'ס אויסגע'חלומ'ט מיידל, וואס ער האט אזוי געבענקט נאך איר און זי באזונגען אין פיל בריוו. כ'האב אומזיסט געזוכט די סימנים פון איר אמאליגער שיינקייט וואס האט געמאכט א רושם אויף מיין ברודער, כ'האב קוים דערבליקט אירע פולע ליפן וואס האבן נאך פארמאגט א פייכטליכע זאפטיגקייט פון די יונגע יארן. שושנה האט זיך גענומען שנעל פארען, אראפגענומען די אנגעשטעלטע זאכן פון קרעדענץ, געווישט, געשטויבט, אוועקגעלייגט א טישטעך אויפן טיש, צוגערוקט בענקלעך ווי זי וואלט זיך געריכט אויף מער געסט. איך האָב באַמערקט, װי איר אײַנגעהױקערטע פּלײצע באַװעגט זיך שנעל, און די אײַנגעדאַרטע קלײנע הענטלעך לױפֿן גיך פֿון אײן חפֿץ צום אַנדערן. פֿון אירע שנעלע באַװעגונגען האָט מיר אַזש אָנגעהױבן צו שװינדלען אין קאָפּ. פּלוצעם איז די אַלטע געבליבן שטײן מיט פֿאַרלײגטע הענט און זיך געפֿרעגט בײַ מיר, אָנגיסן אַ גלעזל קאָניאַק? מיר אין ישראל האבן גוטן קאניאק, תוצרת הארץ, און אפשר ארויפשטעלן א גלעזל טיי? ניין, א דאנק, גברת קאפף. כ'בין נישט געקומען צו אייך נאך קיין כיבוד. איך וויל איר זאלט מיר דערציילן אביסל וועגן מיין ברודער שוניע, ער איז דאך מיט אזויפיל יארן צוריק געקומען אהער, געהאלפן בויען דאס לאנד, היינט ווען מיר האבן שוין אן אייגענע מדינה איז ער מער אויף דער וועלט נישטא. וואס קען מען זיך העלפן, נישט קיין לייכטער מענטש געווען אייער ברודער, איך האב מורא געהאט פאר אים, ער האט פארמאגט אזא כח, פון איין זייט האט ער פארמאגט גבורה, און פון דער צווייטער זייט איז ער געווען אומבאהאלפן ווי א קליין קינד. זאגט וואס איר ווילט טרינקען, דאקטאר בערגנער. איך וויל אייך מיט עפעס מכבד זיין, איך ווער היינט אלט פֿינף און זיבעציק יאר, און מיינע פריינד גייען מיר פראווען א יובל, לאמיר עפעס אויסטרינקען. מזל טוב, אבער וואס רופט איר מיך עפעס דאקטער? כ'בין נישט קיין שום דאקטער, האב איך זיך א בייזער געטאן ווארום כ'האב פארשטאנען אז די זקנה מוז ליב האבן חשוב'ע לייט, אומזיסט וואלט זי זיך ניט געיאגט נאך דעם ציוניסטישן רעדל פירער און איבערגעלאזט מיין ברודער. נו, גוט, גוט, דאקטער בערגנער, האט די אלטע ווידער געמאכט דעם טעות, גלויבט מיר אז ס'איז מיר אויך נישט אין לעבן געגאנגען, ווען כ'האב חתונה געהאט מיט מיין מאן זענען מיר געפארן קיין דייטשלאנד, דערנאך זענען מיר געקומען אהער, דא איז מיין מאן באלד געשטארבן און מיך איבערגעלאזט אן אלמנה מיט קליינע יתומים. נו זאל זיין, מיר וועלן אויסטרינקען אייער געזונט האב איך אויף יוצא צו זיין געזאגט, אבער איך וויל איר זאלט מיר דערנאך דערציילן וועגן מיין ברודער, איך האב אים מיין גאנץ לעבן באוואונדערט, אלעמאל געוואלט וויסן עפעס מער וועגן אים. די אלטע איז אריין אין קיך צוצוגרייטן כיבוד, און איך האב זיך צוריק דערזען ווי א קינד, און דאסמאל אין ווין, וואו מיינע עלטערן זענען בשעת דער ערשטער וועלט מלחמה אנטלאפן פון שטעטל אין גאליציע. איך בין דעמאלט געווען זייער צולאזן, כ'האב זיך אנגעהאנגען אין די ווינער קויטשן און מיין מאמע האט געמוזט נאך מיר לויפן כדי מיך צו באשיצן פון די קוטשערישע בייטשן. אז איך האב זיך ניט נאר געהאנגען אין די קויטשן האב איך ליב געהאט זיך צו לאזן לויפן אין א גאלאפ איבער דער גאס ווי איך וואלט געווען א פערדל. כ'האב זיך אליין אונטערגעשמיסן אויפן געזעס און געשריגן, וויאו! וויאו! ווישטא!

איך האב דערנאך שטארק באדויערט סיי מיך און סיי מיין אויסגעמאגערטע נישט יונגע מאמע און כ'האב זיך אוועקגעזעצט אין א ווינקל וויינען וואס כ'האב איר נישט געהאלפן, הייסע טרערן פון חרטה זענען גערונען איבער מיינע באקן. איך בין געווען א ווילד יונגל און מיין מאמע האט מיך געקענט בלויז איינשטילן מיט איין זאך, מיט די מעשות וועגן מיין ברודער שוניא. זי האָט די מײַסעס מיר דערצײלט פֿון קאָפּ און אױך אַרױסגעלײענט פֿון אַ זשורנאַל װוּ דער ברודער האָט געדרוקט זײַנע איבערלעבענישן. צום מײנסטנס איז דאָס געװען שבת נאָכמיטאָג װען דער טאַטע האָט זיך צוגעשפּאַרט אַ ביסל אױפֿן בעט. די מאַמע האָט זיך אױסגעפּוצט אין אַן אָרעם אָבער שײן קלײד, אָנגענומען מיך פֿאַר אַ האַנט און זיך אַרױסגעלאָזט מיט מיר שפּאַצירן אױף דער ערזע-עליזאַבעט-פּראָמענאַדע. כ'האב זיך געלאזט פון איר פירן, ווארום איך האב געוואוסט אז זי גייט מיר דערציילן די מעשה'ס. ווי נאר די מאמע האט געפונען א ליידיג ארט אויף א באנק, האט זי זיך מיט מיר אוועקגעזעצט, און איך בין באלד געווען אין אן אנדער וועלט. כ'האב געזען ווי מיין ברודער דראפעט זיך איינער אליין אויפן בארג חרמון, וואו דער שניי ליגט אויפן שפיץ אפילו אום זומער. ער וואנדערט ארום אויפן בארג און אז פאלט צו די נאכט לייגט ער זיך אין שניי שלאפן. געווענטליך איז שוניא ביינאכט ניט געשלאפן, געשטאנען אויף דער וואך און געהיט די קאלאניעס געגן די בעדואינישע אנפאלן. אפטמאל איז ער געריטן אויף א פערד ארום און ארום די הייזער און זיין אויג האט דורכגעשטאכן די פינסטערניש. צי גנב'עט זיך נישט אונטער צו אים א רוצח מיט א קינזשאל אין דער האנט. די נאכט איז שטיל, מען הערט נישט קיין שארך, בלויז דאס געוויין פון די שאקאלן קומט אלעמאל נענטער און נענטער. איך בין געווען זייער שטאלץ מיט מיין ברודער, אז איך בין אזש געווארן אייפערזיכטיג וועגן שוניא וואס דערציילט וועגן די גרויסע מעשים פון זיין חבר מאיר, וואס די שומרים האבן גערופן פארצויגן: מאיר'קע. שוניא האט דאס אליין באשריבן אזוי שיין אז איך האב זיך נישט געקאנט העלפן און זיך פארליבט אין מאירקען. אזוי פלינק רייטן אויף א פערד האט אפילו שוניא נישט געקענט. מאירקע האט געוויזן פארשידענע קונצן אויף די אראבישע פערדלעך. אינמיטן רייטן האט ער געקענט אנידערקניען, זיך אויפשטעלן און אויך זיך אזוי אראפבייגן אז ער איז געווען ביכולת א כאפ צו טון דאס היטל פון דער ערד. ער האט באוויזן אזעלכע קונצן ווי די קאזאקן וואס זענען פון דור דורות געווען רייטער און זענען צווישן די פערד אויפגעוואקסן. מאירקע איז נישט געווען בלויז א גוטער רייטער, נאר אויך א גוטער שיסער. ער האט זיך געקאנט שלאגן מיט עטליכע בעדואינער אויפאמאל און ער האט באקומען א גרויסן שם. ווי נאר די בעדואינער האבן אים דערזען האבן זיי באלד גענומען שטעלן פיס. איך בין פון די מעשות געווען זייער פאר'קישעפט אז איך האב זיי געקאנט הערן צו עטליכע מאל. די מאמע איז שוין געווען מיד און איך האב געוואלט הערן נאך און נאך. מיין שפיציג דאר פנימל האט ארויפגעקוקט צו דער מאמע'ן און די גרויע אויגן זענען געווען אויפגעריסן און פול מיט דורשט. ס'איז אריינגעקומען שושנה מיט א טאץ, אנגעשטעלט מיט כיבוד. און איך בין נאך אלץ געווען אריינגעטון אין מיין קינדערישער וועלט, אז כ'האב די אלטע קוים באמערקט. זי האט אנגעגאסן פאר מיר א פול גלעזל קאניאק, און פאר זיך א האלבס, און איך האב אויסגעטרונקען פאר איר געזונט צו דעם יובל וואס מ'גייט איר פראווען. אז כ'האב ארויסגעזאגט איר נאמען שושנה, האב איך זיך מיטאמאל געוואנדן צו איר, איר הייסט טאקע רויזע? כ'מיין שושנה? יא. יא, אזוי הייס איך. אין אלע געזעלשאפטן וואו איך גיב אוועק מיין צייט, פיגורירער איך אויף דעם נאמען, אין מועצת הפועלות, אין אמהות עובדות. עפעס קלינגט דער נאמען אביסל צו זיס, האט זיך מיין ברודער געקאנט פארליבן אין א מיידל מיט דעם נאמען? איר פּנים האָט אויסגעדריקט חידוש, וואָס האָט זיך געגרענעצט מיט אַ קליין ביסל כעס. זי האָט די באַליידיקונג אַראָפּגעשלונגען, זיך געמאַכט ווי זי וואָלט גאָרנישט געהערט און אויף אַ קלוגיטשקן אופֿן אָנגעהויבן צו רעדן וועגן עפּעס אַנדערש. באַלד ווי איך האָב זי באַגעגנט, האָב איך באַמערקט, אַז זי איז קלוג, אַפֿילו אַ ביסל כיטרע, און ווייזט אויס, אַז כ'האָב נישט געמאַכט קיין טעות. דערציילט מיר אַ ביסל פֿון מײַן ברודער. איך בין צו אײַך צוליב דעם געקומען. בין איך ווידער צו איר צוגעשטאנען. כ'האב שמעונען כמעט נישט געקענט, ווען ער איז אוועק קיין ארץ ישראל בין איך נאך געווען א קינד, איך האב בלויז געהערט וועגן אים פון די מעשות וואס מען פלעגט מיר דערציילן. די מעשות האבן אויף מיר געמאכט א גרויסן רושם, ער איז געווען אן אויסטערלישער מענטש, אינגאנצן אנדערש פון אונזער משפחה. ער האט פרייוויליג געדינט אין אידישן לעגיאן אונטער די ענגלענדער, ווען די טערקן האבן פארלאזט תל אביב איז ער געווען פון די געציילטע וואס זענען געבליבן היטן די שטאט איידער די ענגלענדער זענען אריין. ביי דעם אלעמען איז ער געווען אזא באשיידענער, זיך שטענדיג געהאלטן פון דער זייט. כ'ווייס, כ'האב אויך געהערט וועגן דעם, דאכט זיך איך האב געלעזן וועגן דעם אין א בוך וואס איז הי ערשינען, האט שושנה זיך אביסל פארלוירן. כ'פארשטיי ניט ווי איר קענט זיין אזוי גלייכגילטיג. ווי קענט איר וועגן דעם אזוי רואיג רעדן? האב איך זיך א הייב געטאן פון שטול, אזוי רעדט מען וועגן אן ערשטער ליבע? איך האב אין א זשורנאל געלייענט וועגן ברודער, מען באשרייבט אים ווי ערליך און געוויסנהאפט ער האט געארבעט ביים האקן שטיינער אויף כביש, זיין ארבעט האט מען באלד דערקענט, צו דעם אלעמען איז ער נאך געווען זייער פונקטליך. פארוואס נעמט איר דאס אלץ אזוי צום הארץ? וואס דען נערווירט איר זיך? דאס אלץ איז דאך געשען מיט פיל יארן צוריק. אוודאי איז אייער ברודער געווען אזוי אנדערש פון אלע, זיך נישט אריינגעפאסט אין דער וועלט, האט די אלטע געזאגט און איך האב באמערקט אז זי הערט זיך איין אין די טריט וואס קומען פון קארידאר.

דארט האט ער זיך פארליבט אין א פרוי פון א קונסטמאלער, זי האט אים נישט געוואלט, ליב געהאט איר מאן, שוניע האט דערפון זייער געליטן, פון תמיד אן איז ער געווען אזא שטאלצער, ער האט א סוף געמאכט צו זיין לעבן, ער איז געווען זייער איינזאם, אין ארץ ישראל וואלט ער דאס נישט געטון, מען האט אזויפיל האפענונגען געלייגט אויף אים. ס'האט זיך געהערט א קלונג אין דער טיר, איך האָב איבערגעריסן דאָס רעדן, װי איך װאָלט זיך דערשראָקן פֿאַרן קלונג. שושנה האָט זיך צוגעטענצלט צו דער טיר און זי געעפֿנט. ס'האָט זיך באַװיזן אַ יונג בחורל מיט גרױסן קױש בלומען אין דער האַנט. שושנה האָט װי פֿאַרגעסן אין מיר און זיך גענומען פּאָרען בײַ די בלומען. זי האָט אַרױסגעצױגן פֿון דאָרט אַ װיזיטקאַרטל און שנעל מיט די אױגן אַ לױף געטאָן איבער די געשריבענע שורות. דערנאָך האָט זי אָנגעזאָטלט די ברילן אויפֿן קליינעם נעזל, גענוי דורכגעלייענט די שורות און מיר געוויזן דאָס וויזיט-קאַרטל. זעט פֿון וועמען דאָס איז, האָט זי זיך געוואָנדן צו מיר. דאָס איז פֿון מועצת-הפּועלות, פֿאַר מײַן אָפּגעטאָנער אַרבעט. כ'וועל זיך דאַרפֿן באַלד גיין איבערטאָן, מע וועט מיך קומען נעמען צו מײַן יובל. כ'וועל. זי האָט אָפּגעהאַקט, װאָרעם זי האָט דערזען מײַן בײז פּנים, דאָס צופֿרידענע שמײכעלע, װאָס האָט ערשט באַלױכטן איר אָנגעשמינקט קאָקעטיש אַלט פּנימל, איז מיט אַ מאָל אױסגעלאָשן געװאָרן. זי האָט זיך אַװעקגעזעצט קעגן איבער מיר, װי אַ פֿאַרזינדיקטע מײדעלע, גרײט אױסצוהערן מײַנע װײַטערדיקע רײד. איך האָב אַ צײַט לאַנג געשװיגן. ערשט שפּעטער האָב איך אָנגעהױבן אַרױסצוּװאַרפֿן פֿון זיך װערטער, פֿול מיט כּעס. מײַן ברודער האָט געדאַרפֿט האָבן די ליבע פֿון אַ פֿרױ, פרוי'אישע ווארעמקייט וואס זאל אים צוטוליען, ווען איר וואלט דעמאלט מיטגעפארן מיט אים קיין ארץ ישראל וואלט צו דעם אלעם נישט געקומען, ער וואלט נאך היינט געלעבט אין ישראל, ווען נישט אזעלכע אידעאליסטן ווי ער וואלטן מיר היינט קיין מדינה נישט געהאט. וואזשע בארימט איר זיך מיט אייער ארבעט? איר גייט זיך פארגלייכן מיט שוניען? ער איז געווען פון די פיאנערן וואס האבן צוגעגרייט דעם באדן פאר אנדערע. איך האָב מורא געהאַט פֿאַר אים, האָט זיך די אַלטע צעטומלט. איך האָב אים ליב געהאַט, אָבער איך האָב זיך פֿאַר אים געשראָקן. ער האָט פֿאַרמאָגט אַזאַ כּוח, ער איז געװען אַ געפֿערלעכער עקשן. אַלץ האָט ער געמוזט אױספֿירן. און בײַ דעם אַלעמען איז ער געװען אומבאַהאָלפֿן װי אַ פּיצל קינד. כ'האָב אַלײן נישט געװוּסט, צי ער ליבט זיך אין מיר. ער האָט מיר נישט געזאָגט. ער איז געװען צו שעמעװדיק און דערצו אַ גרױסער שװײַגער. אין איין שיינעם טאג האב איך באקומען פון אים א בריוול אז ער פארט קיין ארץ ישראל און איך זאל מיט אים מיטפארן. ס'האט געקלונגען כמעט ווי א באפעל. נו, וואס זשע זענט איר מיט אים נישט מיטגעפארן? האב איך א געשריי געטאן. ער איז געווען א גרויסער העלד, געקענט קוקן דעם טויט אין די אויגן אריין, ווען ער פילט פרויאישע צערטליכקייט וואלט צו דעם אומגליק נישט געקומען. ווי זאגט מען א פרויאישע האנט וואס זאל אים צוטולען צו זיך, האב איך מיט א טראפעלע חוזק און ביטערניש אונטערגעשטראכן. אבער אלץ איז געקומען אזוי אומגעריכט אז ער האט מיר קיינמאל נישט געזאגט ער האט מיך ליב. האט זיך די אלטע ווי געבעטן ביי מיר, ווען איך האב געזאגט דעם טאטן אז איך וויל פארן קיין ארץ ישראל מיט שוניען, האט ער מיך נישט געלאזט. איך בין געווען א גוטע טאכטער, נישט ווידערגעשפעניגט די עלטערן, בכלל בין איך אלעמאל געווען א גוטע און א געהארזאמע, אלע האבן מיך ליב געהאט פאר מיין גוטסקייט, סיי די חברים און סיי מיין גאנצע משפחה, מען האט מיך ליב געהאט און רעספעקטירט. איך האב איר געוואלט ענטפערן אז אויב זי איז אזא גוטע פארוואס איז זי ניט געווען גוט צו שוניען, אבער איך האב איר גארנישט געענטפערט, כ'האב ליבערשט געטראכט וועגן דעם וויאזוי מיין ברודער האט געקענט זיין פארליבט אין א מיידל וואס האלט זיך אין איין לויבן, ווייזוי קען מען אליין זאגן אויף זיך אז מען איז גוט? כ'האב אבער געמוזט מודה זיין אז שושנה איז טאקע א גוטע, און דאס האט מיר פארדראסן, כ'האב בעסער געוואלט זי זאל זיין א שלעכטע. ביני לביני האט מען ווידער א קלונג געטון אין דער טיר און ס'האט זיך ווייטער אריינגעשטעלט א בחורל מיט א קויש בלומען. די בלומען זענען געווען פון א צווייטע ארגאניזאציע וואו שושנה האט געארבעט. ווידער אמאל האט זיך שושנה גענומען פארען זיך ביי די בלומען, געלייענט דאס וויזיט קארטל און אין מיר פארגעסן. דאס האט מיך שוין גאר פארדראסן און ארויסגעברענגט פון די כלים. איך האב געקוקט אויף איר ווי זי לייענט דאס צוגעלייגטע בריוול, דאס אלטע פענעמל אירס האט זיך דערביי געהאלטן אין איין בייטן. אט האט עס געשמייכלט און אט האט עס זיך געשמאלצן פון נחת. לויט דעם האב איך דערקענט ווען מ'גיט איר ווייניגער שבחים און ווען מער. אלע אירע באוועגונגען האבן מיך שטארק אויפגערעגט, איך האב נישט געקענט ליידן איר רירעוודיקייט, די טענצלדיגע טריטלעך אירע וואס פאסן זיך נישט פאר א זקנה, און דאס פנימל אירס וואס פארמאגט נאך קאקעטעריע, איך האב אפילו נישט פארגונען וואס מען גיט איר אפ כבוד און מען גייט איר פראווען א יובל. אפנים אז שושנה דערפילט ווי איך קוק אויף איר, ווייל איר פלייצל האט מיטאמאל א צוק געטאן און זי האט זיך מיט א שולדיג שמייכעלע אנגערופן צו מיר, פארוואס זענט איר זיך נישט מיט עפעס מכבד? אפשר וועט איר נאך אויסטרינקען א גלעזל קאניאק? כ'האב שוין איינמאל אויסגעטרונקען פאר אייך, האב איך איר איבערגעהאקט. ווי איך זעה איז אייער יובל גוט אריין אין קאפ, כ'האב אייך שוין געזאגט אז כ'בין געקומען צו אייך בלויז צוליב דעם איר זאלט מיר דערציילן וועגן מיין ברודער שני. ס'האט זיך ווידער דערהערט א קלונג אין טיר, נאר דאסמאל איז אנשטאט א בחור'ל אריינגעקומען א פרוי וואס האט געטראגן א קויש בלומען. זי האָט נישט באַוויזן צו פֿאַרמאַכן די טיר אונטער זיך, ווי ס'איז אַרײַנגעפֿאַלן אין שטוב מיט אַ פֿריילעכן געשריי אַ גאַנצע חבֿרה יונגוואַרג. די חבֿרה האָבן אַרומגערינגלט די אַלטע, זי געקושט אין די הענט און פּנים און געהאַלטן אין איין איבערחזרן, מזל-טובֿ, סבֿתא! מזל-טובֿ! עד מאה-ועשרים, באָבעשי! באָבעניו! דערנאָך האָט דאָס יונגוואַרג אָנגעהויבן צו דערלאַנגען דער אַלטער בלומען און מתּנות, וואָס זענען געווען אײַנגעוויקלט אין קאָלירטע שיינע פּאַפּירן און בענדלעך. די אלטע איז געשטאנען צווישן די קינדער און טרערן פון פרייד האבן זיך געגאסן פון איר אויגן. תודה רבה, אורי! תודה רבה, חנה! האט זי מיט דאנקבארקייט געמורמלט, א ברכה אויף אייערע קעפלעך, מיינע טייערע קינדערלעך! באלד נאך די קינדער זענען אין שטוב אריינגעקומען זייערע עלטערן, און אביסל שפעטער עטליכע שכנים און גוטע פריינט. די ווייבער פון די כל'ערליי ארגאניזאציעס וואס זענען געקומען אין שושנה'ן זענען געווען פונקט אזעלכע זקנות ווי זי. זיי האבן זיך פול מיט קוראזש געדרייט אהין און צוריק, אריינגעשמעקט אין יעדן ווינקל, שטארק פארסאפעט, ווי ער וואלט זיך פארשפעטיגט, איז אריינגעפאלן צווישן עולם א זעלנער אין א גרינעם מונדיר און מיט שווערע שיך אויף די פיס וואס האבן געקלאפט ביי יעדן טריט, ער האט א כאפ געטאן די באבען אויף די הענט און זיך מיט איר א דריי געטאן, אלע זענען צוגעקומען צו שושנה'ן און איר געוואונטשן מזל טוב, מזל טוב, איר זאלט נאך לאנגע יארן זיך ווידמען אייערע וויכטיגע ארבעט פאר'ן לאנד. די שטוב איז שוין פול געווען מיט מענטשן, אז מען האט זיך קוים געקאנט רירן. איך האב זיך אן איבעריגער געקוועטשט צווישן עולם, קיינער האט זיך ניט אומגעקוקט אויף מיר, איך האב זיך קוים צוגעקומען צו שושנה'ן און צו איר א זאג געטאן. שני איז געווען אזוי באשיידן, פון קיינעם גארנישט פארלאנגט. די וואס זענען צוזאמען מיט אים געקומען אין לאנד, דערציילן אז זיינע מאלצייטן זענען באשטאנען פון א שטיקל פאסנע ברויט מיט א שעפ קאלטע וואסער. קיינער האט מיך נישט געהערט, נישט די אלטע און אוודאי נישט די אנדערע מענטשן, מען האט מיך אוועקגעטראגן פון דער אלטער און איך האב זיך א וויג געטאן ווי א שפענדל אויף א צעכוואליעט וואסער. אבער איך האב נישט נאכגעגעבן, זיך ווייטער צוגעשטופּט צו שושנהן און איר אַרײַנגעשושקעט אין אויער. ער איז געווען אַ גרויסער העלד, מײַן ברודער. ווען נישט אַזעלכע ווי ער וואָלטן מיר הײַנט קיין מדינה נישט געהאַט. דערציילט מיר עפּעס וועגן אים. מען האָט מיך ווײַטער אַוועקגעטראָגן פֿון דער זקנה, אָבער מיר האָט זיך אויסגעוויזן, אַז זי וויל מיר עפּעס זאָגן, האָב איך זיך צוריק צוגעשטופּט צו איר און מוסיף געווען, ער איז געווען אַ גרויסער מאָלער, ער וואָלט געברענגט אַ סך כּבוד פֿאַר ישׂראל. פּלוצעם האָבן מיך די מענטשן דערזען און זיך געכאַפּט, אַז איך האָב זיך אָנגעזעצט אויף דער זקנה. זיי האָבן נישט געוווּסט, וואָס איך רעד אין איר אַרײַן און וואָס איך וויל פֿון איר האָבן. מען האָט איר געזאָגט, זי זאָל זיך גיין איבערטאָן, ווײַל מע וועט זי באַלד נעמען צו דער ייִוועל-פֿײַערונג, אָבער איך בין איר געשטאַנען אין וועג און זי נישט געלאָזט גיין. דעמאָלט האָט איינער געפֿרעגט דעם צווייטן, געטײַטלט אויף מיר מיט די פֿינגער, ווער איז דאָס דער פּאַרשױן? וואס וויל ער דא האבן? וואס האט ער זיך צוגעטשעפעט צו שושנה'ן? ער שטערט די שמחה. ביסט א מבין זיך אנגעזעצט נעבעך אויף דער צדקת און מאכט איר דעם טויט? ווער האט אים דא אריינגעלאזט? מען דארף זעהן ער זאל זיך פארנעמען פון דאנען. די מענטשן מיך ארומגערינגלט, געשטעלט מיר פארשידענע קשיות, זיך געבייזערט אויף מיר, אבער שושנה האט זיך פאר מיר אנגענומען. לאזט אים געמאכט, גייט אוועק פון אים, ער איז געקומען צו מיר, געקומען מיר גוטס ווינטשן צו מיין ייוועל, ער וועט אויך מיט אונז גיין. ניין, כ'וועל נישט גיין, האב איך א געשריי געטאן אזוי הויך, אז כ'האב זיך פאר מיין אייגן קול דערשראקן, איך בין ארויסגעלאפן פון שטוב. איך בין געגאנגען מיט די רחוב גארדן און טרערן האבן מיר געווארגן אין האלז. די שפעט נאכמיטאג'דיגע זון האט זיך געזיפט צווישן די צווייגן פון די ביימער און געזייט א רויטלעך גאלד אויפן טראטואר. כ'האב זיך אנגעטראפן מיט די זעלבע קינדער וואס ס'האבן זיך דא געשפילט אינדערפרי, זיי האבן מיר באלד דערקענט און מיר געפרעגט, מצאת אדוני? איר האט געפונען דאס הויז? מצאת אדוני? זינד וואס ער איז נישט באגאנגען. כ'ווייס, איר דארפט אים קענען, איר האט מיט אים צוזאמען געארבעט אויפן דארף, פארוואס ווילט איר זיך נישט מודה זיין? פארוואס שאקלען זיך אלע פון אים אפ? זי האט די ווערטער ארויסגעווארפן פון זיך כלאחר יד, נישט געווארט אויף קיין ענטפער. זי איז געלעגן אויף מיין בעט און פון אירע אויגן זענען גערונען טרערן. נאר זעלטן האט זי זיך א באוועג געטאן. בלויז אירע אביסל צו לאנגע שיין געפורעמטע הענט האבן נישט גערוהט. דאָ האָבן זײ אונטערגעשפּאַרט דעם קאָפּ אױפֿן קישעלע, דאָ האָבן זײ זיך אױסגעשטרעקט לענגױס דעם בױגעװדיק שלאַנקן גוף, און דאָ האָבן זײ זיך אױפֿגעהױבן אין דער הײך װי צו אַ תּפֿילה. זי האָט כּסדר עפּעס געמורמלט, אָבער אירע װערטער זענען געװען אַזױ שטיל און אָפּגעהאַקט, אַז כ'האָב קױם פֿאַרשטאַנען װאָס זי זאָגט. ס'האָט אױסגעזען װי זי װאָלט גערעדט צו זיך אַלײן, און ס'גײט איר נישט אָן צי מען הערט זיך צו צו איר צו. אבער איך האב זיך סייווי נישט שטארק צוגעהערט צו איר, נישט געקאנט אפרייסן די אויגן פון אירע הענט וואס זענען געווען דין און איידל, די הענט האבן דערציילט אזויפיל. כ'ווייס נישט צי זי איז געווען אזוי שיין, אבער אין די רגע ווען זי איז געלעגן אויפן בעט און פון אירע אויגן זענען גערונען קלארע זילבערנע טרערן אויף די איינגעפאלענע אליוו גרינליכע באקן, האט זיך מיר געדאכט אז ס'איז נישטא עפעס שענערס אויף דער וועלט. די אויגן זענען געווען געשלאסן ווען זי האט זיי געעפנט, האב איך באמערקט אז זיי האבן א העל בורשטינעם קאליר, טיילמאל זענען זיי העל און טיילמאל טונקל ברוין ווי מעד. גלויבט מיר אז ער איז נישט אזוי שלעכט ווי מען זאגט, פארקערט ער איז זייער א גוטער, די מענטשן האבן טויבע אויערן און ווילן זיך נישט צוהערן צו מיר, זיי ווילן איך זאל בלייבן ביי דעם שלעכטן שם, אבער איך וועל נישט שווייגן. פארוואס זענט איר זיך נישט מודה אז איר קענט אים? פארוואס? זי האט נישט גערעדט צו מיר, אבער כ'האב פארשטאנען אז זי מיינט מיך. מן הסתם האט זי איבערגעלעבט עפעס וואס האט געלאזט אויף איר א טיפן חותם און זי קען פון דעם נישט פטור ווערן. איך האב שוין וועגן דעם אביסל געוואוסט, צומאל האט זיך מיר געדאכט אז אלץ וואס זי זאגט איז נישט געשטויגן און נישט געפלויגן. זי זויגט אלץ פון פינגער ארויס, וואס רעדט זי מיר איין אז כ'האב געארבעט מיט זייניען אויף א פארעם אז כ'האב קיינמאל מיט זייניען אויף א פארעם ניט געארבעט קיינמאל אים פאר די אויגן נישט אנגעזען כ'האב געוואוסט אז איצט איז נישט די צייט צו באוואונדערן איר שיינקייט וואס האט ארויסגעריסן ביי מיר טייל זינדיגע מחשבות אבער וואס מער די טרערן זענען געפלאסן פון אירע אויגן אלץ מער האט זיך מיר געגלוסט זי אריינצונעמען אין די ארעמס און אויסקושן די טרערן. כ'האָב זי געזען ליגן לעבן מיר און זי טרייסטן מיט מיינע הייסע שעפּטשערייען. כ'האָב געהערט ווי זי זאָגט צו זיך אַליין, פאַרוואָס האָב איך דאָס געטאָן? פאַרוואָס? צי האָב איך געהאַט אַ רעכט צו דעם? ער איז געווען גוט! כ'האָב עס געטאָן בלויז צוליב נקמה, איך האָב געוואוסט אַז ער איז גאָט די נשמה שולדיג, אָבער כ'האָב זיך ניט איינגעשטעלט פאַר אים. גאָרנישט זיך אָנגערופן צו ראַטעווען זיין כבוד. איצט וויל מען זיך ניט צוהערן צו מיר. איך האָב זי שוין לאַנג געקענט פֿון זען, געטראָפֿן זי אין דער פֿרי, ווען זי איז מיט מיר אין איין טראַמווײַ געפֿאָרן צו דער אַרבעט. כ'האָב געוווּסט, אַז מע רופֿט זי רענאַ. אַזוי האָט איר גערופֿן דער יונגערמאַן, וואָס איז טיילמאָל געזעסן בײַ איר זײַט. זי האָט ניט אויסגערעדט צו אים אַ וואָרט, ווי זי וואָלט געווען מיט אים ברוגז. אז בכלל האט זי צו קיינעם ניט גערעדט, געזעסן אריינגעטאן אין אירע מחשבות, ניט אויפגעהויבן צומאל די אויגן, ווען זי איז צוגעקומען צום ארט וואו זי האט געזאלט אראפגיין האט זי זיך שטיל אויפגעהויבן און זיך ארויסגעשארט פון טראמוויי ווי א שאטן. איך בין שוין דענסטמאל געהאט צוריקגעקומען פון דארף וואו איך האב געארבעט אין א פארם. קיין מעלבורן בין איך געקומען בלויז אויף א שטיקל צייט און געבליבן שוין דא מער ווי א יאר. ביני לביני האב איך חתונה געהאט און די פרוי האט מיר צוגעזאגט אז זי וועט מיט מיר פארן אויף דער פארעם. אבער נאך דער חתונה האט זי חרטה געהאט און מיר האט געזאגט כ'זאל זיך דאס משוגעס ארויסקלאפן פון קאפ. וועלכער איד אין אסטראליע ארבעט אויפן דארף ביי אזא שווערער ארבעט? זענען מחמת דעם פארגעקומען צווישן אונז פארשידענע רייסערייען און ס'האלט ביי א גט. ביז איך האב זיך אנגעטראפן אויף רענען, האט זיך פארגנב'עט אין מיר די מחשבה אז זי איז דאס די פרוי וואס וועט מיר פארשטיין און פארן מיט מיר אויף דער פארעם. אידן קענען אויך ארבעטן ביי שווערער ארבעט. ביז איך האב געטראפן רענען דאס לעצטע מאל, האט זי געהאט א העפטיגע מחלוקת מיט דעם יונגנמאן וואס איז טיילמאל געפארן מיט איר אין טראמוויי. א געזעמל מענטשן איז געווען אין דעם אריינגעמישט. ס'איז פארגעקומען אין א אידישן רעסטאראן, דער גאנצער רעסטאראן איז געגאנגען אויף רעדלעך. די קולות האבן געשפאלטן דעם סופיט. רענע האט געוויינט מיט הייסע טרערן, און אינמיטן דרינען האב איך באמערקט ווי זי שארט זיך ארויס פון רעסטאראן. קיינער זאל ניט באמערקן, און לאָזט זיך שנעל לויפן איבער די גאסן. איך בין איר נאָכגעלאָפן, און דעמאָלט האָט זיך ביי מיר פארגנבעט די מחשבה, אז זי וועט פאָרן מיט מיר אויפן דאָרף. איך האָב זי געטרייסט, געווישט אירע טרערן פון פּאָנעם, זי צוגענומען צו זיך אין שטוב אריין, כדי זי צו בארואיקן און זי זאָל זיך אביסל צו זיך קומען. דאָס ווייב האָט שוין ניט געוווינט מער מיט מיר צוזאמען. רענע איז געלעגן אויפן בעט, ניט באמערקט אפילו אז איך געפין זיך לעבן איר. ס'האט אויסגעזען ווי זי וואלט זיך אראפגערעדט פאר זיך אליין פון הארצן. כ'בין געווען שטארק פארליבט אין אים, כסדר בלויז געטראכט פון אים, סיי בייטאג סיי ביינאכט. אפילו איצט ווען ער קומט מיר בלויז אויפן זינען, הייבט מיר אן דאס הארץ אזוי שטארק צו קלאפן און איך דערפיל א גרויסן ווייטאג. מיין מאן האב איך פיינט. כ'קען אויף אים נישט קוקן, ווען ער דערנענטערט זיך צו מיר, שאקל איך זיך אפ, ביינאכט אז כ'פיל זיין לייב, קריץ איך אזש מיט די ציין. כ'באמיט זיך מיט אלע מיינע חושים צו פארגעסן ווער ס'געפינט זיך לעבן מיר, און איך טראכט בלויז פון סאניע'ן, וועמען כ'האב נאך אלץ שטארק ליב, כאטש איך ווייס אפילו נישט צו ער לעבט. אז די מענטשן ווילן זיך נישט צוהערן צו מיר ווען איך אנטפלעק פאר זיי דעם אמת ווער סאניע איז געווען, האבן זיי פארשטאפטע אויערן.

מען האט אים אומישנע אזוי גערופן יענקלען ווייל ער איז דווקא געווען א יונג א ריז, סאניע איז געווען דער קאפ. ער איז געווען א געלערנט יונגל און די גאנצע ברודיקע ארבעט האט אויסגעפירט יענקל קארליק. סאניע האט געמאכט די פלענער און יענקל האט זיי אויסגעפירט. יענקל מיט א גאנצער חברה וואוילע יונגען. געשטאמט האט סאניע דווקא פון א שיינער משפחה. א משפחה פון בלויז יחוס. דער פאטער איז געווען אן איידעלער מענטש, די מוטער א זיידענע פרוי. זיי האבן זיך פון אים פיל אנגעליטן, אבער גארנישט געגעבן צו דערקענען אין זיך. ס'האט געשניטן ביים הארץ ווען מען האט זיך צוגעקוקט צו דעם צער פון די דאזיגע איידעלע מענטשן וואס האבן געליטן אין דער שטיל. אויך די שוועסטערן זענען פיל אויסגעשטאנען פון ברודער און נישט געוואלט דאס ארויסווייזן. די מעשים פון ברודער האבן זיי געשטערט צו שידוכים. זיי זענען געווען אזעלכע שיינקייטן וואס מען זעט גארנישט. סאניע אליין איז אויך געווען זייער שיין, ער האט פארמאגט א קאפ געלאקטע האר וואס זענען געווען אזוי שווארץ אז זיי זענען אזש אריינגעפאלן אין בלוי. אויגן האט ער געהאט בלויע, טיפע, און א ווייס פנים וואס האט געלויכטן אין דער פינסטער. ער איז געווען הויך און שלאנק, אז כ'האב אים באמערקט אפילו פון דערווייטנס, איז ביי מיר אנטפאלן דאס הארץ. כ'האב געציטערט פון אויפרעגונג. דאס באליבטע ארט וואו סאניע האט פארברענגט מיט די וואוילע יונגען איז געווען אין עק פון דער הויפטגאס, וואו זענען געשטאנען די ליאדעס, און ס'האט זיך אנגעהויבן דער מארק-פלאץ. ביינאכט ווען ס'האט אויפגעהערט דער האנדל זענען די וואוילע יונגען געזעסן צוזעצט אויף די ליאדעס, ס'איז געווען א סכנה זיך צו דעם ארט צו דערנענטערן, אבער איך בין פון דעם פלאץ ניט אוועק געשטאנען אביסל פון דערווייטנס איך זאל קענען קוקן אויף סאניען. איך בין פון קינדווייז אן געווען א דרייסטע, האב איך נישט מורא געהאט אליין צו גיין צו דעם ארט פון דער סכנה. פון דעסטוועגן האב איך טיילמאל מיטגענומען מיט זיך מיין קליין ברודערל ער זאל זיין מיין שומר. כ'בין נאך דעמאלס געווען גאר א יונג מיידל, נישט אלט געווען אפילו קיין פופצן יאר, אבער איך בין געווען שיין און אנטוויקלט ווי א מיידל פון צוואנציג. אז איך בין דורכגעגאנגען די גאס האבן מיר די מאנסלייט נאכגעקוקט, איך האב דאס גוט געפילט, אבער מיר האט געצויגן בלויז צו סאניע. אפשר האט מיך געצויגן אזוי שטארק צו אים ווייל ער האט געשטאמט פון אזא שיינער משפחה און איך קום ארויס פון ארעמען שטאנד. מיין טאטע איז געווען א שוסטער, א לאטוטניק, וואס האט געארבייט בייטאג און ביינאכט און קוים ארויסגעשלאגן דאס ביסל פרנסה. די אלטע ווייבער אין שטעטל האבן מיר אפגעשפראכן אן עין הרע ווען זיי האבן מיר געטראפן. שיין איז זי ווי א בלום, האבן זיי אויסגעשפיגן צו דריי מאל, פונקט ווי א בליענדיגע רויז. פון וואנען קומען די רויז צו אזא אן ארעמען שוסטער? איך האב געוואוסט אז כ'בין שיין, איך בין געווען שטאלץ דערמיט, אבער צוליב דעם וואס איך בין געווען אזוי שטארק פארליבט, האב איך ווייניג אכטונג געגעבן אויף זיך. כ'בין געווארן אויסגעדארט, איך ווייס אליין נישט פארוואס סאניע האט געמאכט אויף מיר אזא אן איינדרוק, און פארוואס עס זענען מיר געפעלן זיינע אלע לאבוזערסקע שטיקלעך. ביז שפעט אין דער נאכט פלעגט ער ארומוואויען מיט די וואוילע יונגען און די שטאט האט געהאט פון זיי אויסצושטיין געברענטע צרות. זיי האבן אפגעטאן כלערליי שפיצלעך די סוחרים, זיך אריינגעגנבעט צו זיי אין די קראמען און אויסגעשניטן לעכער אין די זעק, דאס מעל זאל זיך אויסשיטן, געמאכט לעכער אין די באנקעס, דער נאפט זאל זיך אויסגיסן, פון שענק פלעגן זיי ארויסכאפן פלעשער מיט משקה און זיך אנטרינקען. זיי האבן זיך אפילו נישט אפגעשטעלט פאר א גניבה, שפעטער פארלאנגט געלט מען זאל אויסלייזן די גניבה. ווען די באלעבאטישע טעכטער זענען פארנאכט געגאנגען שפאצירן אויפן קורסא האבן זיי געמוזט אויסמיידן דאס ארט וואו די לאדעס זענען געשטאנען, די וואוילע יונגען האבן זיי פארטשעפעט, דער עיקר סאניע, אבער כ'האב גאנץ גוט באמערקט אז ווען ער האט זיי פארטשעפעט זענען זיי זיך גארנישט אזוי שטארק צעלאפן. ער איז א פנים אויך זייער געפעלן געווארן. און אפשר האב איך אויכעט פארמאגט א קאליע געווארענע נשמה, ס'האט געשטעקט אין מיר עפעס א דיבוק, ווייל איך בין געווען אזוי בארוישט פון סאניען. ווייל ער האט מיך אזוי פאר'כישופ'ט, אבער איך האב באשיינפערליך געפילט אז ער איז גארנישט אזוי שלעכט ווי ער מאכט זיך. אז מענטשן טרייבן איבער ווען זיי רעדן אויף אים אויס וואס נאר אין דער קארט. אז אונטער דער רישות באהאלט זיך אויס א גוטע נשמה. סאניע האט זיך בלויז אויסגעגליטשט. יא, יא, כ'האב דאס געפילט, האט זיך רענע אזוי האסטיג אויפגעזעצט אויפן בעט אז כ'האב זיך אזש דערשראקן און צוריקגעצויגן. איך האב געוואלט עפעס זאגן, געקליבן די ווערטער, אבער זי האט נישט געקוקט אויף מיר, מיך נישט געזען, זי האט זיך צוריק אויסגעשטרעקט אויפן געלעגער און ווייטער גערעדט ווי צו זיך אליין. אז איך בין געווען גערעכט אז סאניע איז נישט געווען אזוי שלעכט האט זיך ארויסגעשטעלט ווען יענקל קארליק האט זיך גענומען צו מיר טשעפען איך האב אים אפגעשטופט גענומען שרייען קראצן מיט די נעגל כ'האב קיינעם נישט געוואלט צולאזן צו מיר בלויז סאניען דעמאלטס איז סאניע מיטאמאל אויסגעוואקסן לעבן אונז און זיך איינגעשטעלט פאר מיר כאטש יענקל קארליק איז געווען א סך שטארקער פון סאניען האט אים פון דעסטוועגן ניט געוואלט מיט אים אנהייבן. נאָך דעם געשעענישט האָט סאַניע מיך אָנגענומען בײַ דער האַנט װי אַ קלײן קינד און מיך אָפּגעפֿירט אַהײם. בעת כ'האָב דערפֿילט דעם באַריר פֿון זײַן האַנט, האָב איך אױפֿגעציטערט. אױפֿן גאַנצן װעג האָב איך געפֿיבערט, געװאָלט ער זאָל מיר אַ קוש טאָן, אָבער פֿאַר דער טיר פֿון אונדזער הױז האָט ער בלױז געזאָגט צו מיר אַ גוטע נאַכט און איז אַװעק. כ'האָב אים דעמאָלט פֿײַנט באַקומען, װאָרעם ער האָט מיך באַהאַנדלט װי אַ קינד, באַלײדיקט די פֿרױ אין מיר. צו האט ער נישט געזען איך בין שיין אז די מענער באגערן מיך, אז זיינע אייגענע חברים לאזן ניט אראפ דעם בליק פון מיר, שלינגען מיך מיט די אויגן? כאטש איך בין געווען באליידיגט, בין איך פון דעסטוועגן באלד דעם אנדערן טאג געקומען צו דעם ארט וואו איך האב געקענט זען סאניען. כ'האב זיך אוועקגעשטעלט אביסל פון דערווייטנס ווי מיין שטייגער איז געווען און ווי געווארט אויף עפעס. אַז די װױלע יונגען האָבן מיך דערזען, האָבן זײ באַלד אונטערגעשטורקעט סאַניען און אָנגעװיזן אױף מיר. כ'האָב געהערט, װי זײ זאָגן צו מיט חוזק, זע, זי איז שױן דאָ, די ליאַלקע! זי װאַרט דיך שױן אָפּ! האָסט עפּעס נעכטן אױפֿגעטאָן מיט איר? געמאַכט מיט איר אַ לעבן? דערצײל, סאַניע, דערצײל אונדז מיט אַלע פּיטשעװקעס! סאניע האט זיי עפעס אריינגעשושקעט אין אייער און זיי האבן גענומען הויך לאכן, זיך געבויגן אין דרייען פון געלעכטער. מיר האט זיך אויסגעדאכט אז זיי הירזשען ווי די פערד. כ'האב זיך אנגעשטויסן וואס סאניע האט זיי געמוזט זאגן און דאס האט מיר זייער וויי געטון. וואס האט ער זיי געזאגט עפעס א ליגן? זיך בארימט פאר זיי? אין דער אמת'ן האט ער מיך אפילו נישט אנגערירט. ער איז א פנים נישט קיין דרייסטער דערצו נאך א בארימער. אבער כ'האב געזען אז מיט אנדערע מיידלעך איז ער שוין גאר א דרייסטער. כ'בין צוליב דעם שוין נישט איינמאל געווען אייפערזיכטיג, מיך האלט ער אפנים נאך פאר א קינד. דאס איז זיך איבערגעחזרט יעדע נאכט, נאכדעם ווי איך בין געשטאנען לעבן די ליאדעס און א פארבענקטע געקוקט צו סאניען, האט ער מיך שפעטער אנגענומען פאר א האנט און מיך אפגעפירט אהיים. אויף צומארגנס האבן אים די יונגע ווידער אויסגעפרעגט, זי מוז זיין א היציג מיידל, ווערט אן עבירה, הא סאניע? אריינגעפאלן גלייך אין די הענט אריין. האסט מזל ווי א גוי. די יונגען האבן געקוקט אויף מיר און צוויידעטיג אונטערגעוואונקען מיט די אויגן, סאניע האט זיי ווידער עפעס אין דער שטיל דערציילט און זיי האבן געהירזשעט ווי די פערד, איך האב זיך צו דעם צוגעהערט און געפלאמט פון בושה. אין דער שטאט האט מען גענומען שמועסן אז סאניע האט מיך פארפירט. דאס איז דערגאנגען צו מיין טאטן דעם שוסטער און ער האט מיך גענומען שלאגן און פייניגן. ער איז געגאנגען צו סאניען און געפאדערט ער זאל מיט מיר חתונה האבן, ער האט זיך געכאפט צו אים שלאגן, פאר די וואוילע יונגען איז דאס געווען אן אמת'ער טעאטער, זיי האבן פון מיין טאטן חוזק געמאכט, אנגערייצט אים קעגן סאניען, איך אליין האב געוואוסט דעם גאנצן אמת, אז סאניע איז גאט די נשמה שולדיג, פון דעסטוועגן האב איך געשוויגן, עקשנות'דיג געשוויגן. כ'האב געשוויגן צוליב נקמה, ווייל סאניע האט זיך קיינמאל נישט צוגערירט צו מיר, ווי איך וואלט קיין פרוי נישט געווען. בעת ס'איז אויסגעבראכן די מלחמה, און די דייטשן זענען אריין אין שטעטל, האט מען אויף סאניען גענומען שטארק רעדן, געזאגט אויף אים דאס ערגסטע. מ'האט געזאגט אז ער ארבעט מיט די דייטשן, אז ער נעמט ביי זיי געצאלט, און גיט אויס אידישע באהעלטענישן אז ער האט מיך איבערגעגעבן צו א דייטשן אפיציר. אבער דאס איז געווען א בלבול. סאניע האט מיך גאר אויסגעלעזט פון דעם אפיציר'ס הענט. איינגעשטעלט זיין אייגן לעבן. ס'איז געווען דעמאלט ווען מען האט די אידן ארויסגעטריבן פון געטא. די קולות זענען אויפגעגאנגען ביז צום הימל. עלטערן האבן פארלוירן זייערע קינדער, מענער און ווייבער האבן זיך ארומגעזוכט, די דייטשן האבן געשלאגן, געשאסן, געטריבן די אידן ווי רינדער. ס'איז געווען א גרויסע בהלה. דער אָפֿיציר האָט מיר געהאַלטן בײַ דער האַנט, מיך נישט געװאָלט אָפּלאָזן. מײַן ברודערל האָט מיר געשלעפּט בײַם קלײד, פֿון פּחד געװײנט מיט ביטערע טרערן, אַז ס'האָט געריסן מײַן האַרצן. אָבער דער דײַטש האָט אים אָפּגעשטױסן מיט אַזאַ רוגזה, אַז ער איז אַ פֿאַל געטאָן צו דער ערד. דעמאָלט איז װי פֿון הימל אַראָפּגעפֿאַלן סאַניע און מיט עפּעס אַ פֿאָרטל מיך אַרױסגענאַרט פֿון די אָפֿיצירס הענט. ער האָט מיט מיר און מיטן ברודערל גענומען שנעל לױפֿן אַז מיר האָבן נישט געקענט כאַפּן דעם אָטעם. װען מיר זענען אַרױסגעקומען הינטער דער שטאָט, האָבן מיר זיך באַהאַלטן אין אַ חרובֿער מיל. מען פֿלעגט זאָגן, אַז אין דער מיל װאױנען שדים, און מיר זענען דאָרט געלעגן פֿאַרשטעקט עטלעכע טעג. קײנער איז פֿון דער מיל נישט אַרױס אַפֿילו אױף עטלעכע טריט, בלױז סאַניע. ער איז אַרױס בײַ נאַכט און אונדז געברענגט עפּעס אין מױל אַרײַן. איינמאל האט ער געברענגט א קענדל מיט וואסער איך זאל זיך קענען ארומוואשן, ביים וואשן האב איך אראפגעלאזט דאס העמד איבער די אקסלען אנטפלעקט מיין לייב, אבער ער האט נישט געקוקט אין מיין זייט אריין, ער האט בלויז ארויפגעווארפן אויף מיר דאס זשאקעטל, מיך צוגעדריקט און זיך אנגערופן. וועסט זיך צוקילן, רינה, אין דער חורבה איז קאלט. דאס האט מיך אזוי פארדראסן אז טרערן האבן זיך מיר געשטעלט אין די אויגן, הגם ס'איז געווען א גיהנום אויף דער וועלט און אלץ ארום אונז האט געברענט, האב איך אין זינען געהאט בלויז איינס, מיין ליבע צו סאניע. כ'בין געווען גליקליך וואס ער איז מיט מיר צוזאמען, כאטש כ'האב אים געהאסט ווען ער האט מיך צוגעדעקט מיט'ן זשאקעטל. א פנים, דער זעלבער האס האט מיך באגלייט ווען כ'האב נאכ'ן גיהנום צופעליג צוריק זיך אנגעטראפן אויף סאניע'ן אין א דייטשן לאגער, איינציגע אידן וואס זענען געבליבן לעבן פון אונזער שטעטל האבן זיך דא באגעגנט און מיט אומגעדולד געווארט זיי זאלן קענען אוועק פון דער טומאה לאנד. אז זיי האבן דערזען סאניע'ן האבן זיי אים צעשלאגן פאר זיינע אפגעטוהענע חטאים. צומיינסטנס האט אים דערלאנגט מיין מאן, כאטש איך האב אים נישט איינמאל געזאגט אז סאניע איז אומשולדיג. ער האט אים א פנים געשלאגן דערפאר ווייל ער האט געוואוסט אז כ'האב סאניע'ן קיינמאל נישט געקענט פארגעסן. איך האָב זיך צוגעקוקט צום געשלעג, דאָס האַרץ האָט מיר געשניטן פֿאַר ווייטאָג, נאָר כ'האָב זיך ניט אָנגערופֿן מיט קיין וואָרט, און גאָט זאָל מיר מוחל זײַן, איך האָב אַפֿילו דערפֿילט אַ הנאה, איך האָב זיך אויף אַ רגע אָנגעטראָפֿן אויף סאַניעס שטומען בליק, וואָס האָט בײַ מיר געמאָנט יושר. און כאָטש דאָס האַרץ האָט מיר געבלוטיקט פֿון צאַר, איז דאָס מויל געווען פֿאַרהאַקט אויף זיבן שלעסער. ביזן הײַנטיקן טאָג פֿאַרשטיי איך ניט, פֿון וואַנען ס'האָט זיך צו מיר גענומען אַזאַ אַכזריות. ווען רענע האָט אַרויסגעברענגט פון זיך די לעצטע ווערטער, האָט זי אָנגעהויבן צו ציטערן און אירע שיינע, איידעלע, אַביסל צו לאַנגע הענט האָבן זיך געשטרעקט אין דער הייך, גלייך ס'וואָלט איר אויסגעפעלט אָטעם. רענע האָט נישט געקוקט אין מיין זייט און ווייטער געמורמלט צו זיך אַליין ווערטער פון פיין. ס'האָט אויסגעזען ווי דאָס פּייניקן זיך אַליין וואָלט איר געברענגט אַ דערלייזונג. כ'האב דעמאלט באלד חרטה געהאט אויף מיינע מעשים, אבער ס'איז שוין געווען צו שפעט. סאניע איז זיך ערגעץ פארשוואונדן און כ'האב אים מער נישט געזען. דאס געוויסן האט מיך געגעסן און מיך שוין מער ניט אפגעלאזט. פארוואס האב איך געשוויגן? דא אין אוסטראליע בין איך פלוצלונג געוואר געווארן אז סאניע געפינט זיך אין א דארף און ער האט מורא צו קומען אין שטאט אריין.

אַז כ'בין געפֿאָרן אים זוכן אויפֿן דאָרף, האָב איך אים נישט געפֿונען. כ'בין געגאַנגען פֿון שטוב צו שטוב, זיך אויסגעפֿרעגט אויף אים, אויסגעמשלט ווי ער זעט אויס, אָבער קיינער האָט זיך ניט געהערט פֿון אים. ס'האָט זיך דעמאָלט באַזעצט אין מיר אַ ליידיקייט און אַ בענקשאַפֿט האָט מיך גענומען פֿרעסן. מײַן איינציק טרייסט איז דעמאָלט געווען, אַז סאַני איז געקומען אַ ריינער צו גאָט. גאָט ווייס בעסער פֿון אַלע, אַז ער איז ריין פֿון די זינד. אבער ווי קען עס מעגליך זיין אז סאני איז געשטארבן? אסאך מאל אין טראמוויי אויפן וועג צו דער ארבעט פיל איך אז ער זיצט לעבן מיר, ער רעדט נישט צו מיר אבער איך הער זיין קול, איך זעה זיינע האר וואס זענען געלאקט און אזוי טיף שווארץ אז זיי פאלן אזש אריין אין בלוי, איך פיל אויף זיך טיפע בלויע אויגן און דעם באריר פון זיין האנט וואס מאכט מיך אויפציטערן פונקט ווי מיט יארן צוריק ווען מען האט מיך אפגעפירט ביינאכט אהיים. רענע איז געבליבן ליגן מיד און אויסגעשעפּט, ווי די כּוחות וואָלטן זי פֿאַרלאָזט. זי האָט אַ קוק געטאָן לעבן זיך מיט פֿאַרחידושטע אויגן, שפּעטער אַ ביסל האָט איר בליק פּאַוואָלי און נישט זיכער געבלאָנדזשעט איבער די ווענט פֿון מײַן שטוב, איבערן סופֿיט, איבער די מעבלן און בילדער, צום סוף זיך אָפּגעשטעלט אויף מיר. וואו בין איך? האָט זי מיט חידוש אין קול אַ פֿרעג געטאָן. איר זענט די גאַנצע צײַט געווען דאָ, געזעסן לעבן מיר? יאָ, האָב איך אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ. איר האָט זיך צוגעהערט צו אַלץ? איך האָב ווידער אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ אויף יאָ. זי האָט שוין מער גאָר נישט געפֿרעגט, אַנטשוויגן געוואָרן. זי איז געבליבן ליגן אָן באַוועגן, אַפֿילו אירע שיינע לאַנגע הענט, וואָס האָבן פֿריִער גערעדט אויף זייער שטומלשון, זענען געבליבן פֿאַרשטילט. זענען געלעגן לעבן איר בויגעוודיג שלאנקן קערפער ווי צוויי מידע פליגלען פון א פויגל וואס האט דורכגעשניטן גרויסע מרחקים. כ'בין שוין געווען זיכער אז זי וועט מיט מיר אויפן דארף נישט פארן, ווי איך האב געקלערט ווען איך האב זי געברענגט צו מיר, דאס איז געווען בלויז מיינס אן איינרעדעניש וואס איז ביסלעכווייז אין מיר צערונען. ווער ווייס איך וועל זי נאך זען, כ'האב דערפילט א בענקשאפט וואס האט זיך אין מיר צעוואקסן ווי רענע וואלט שוין געווען פון מיר ווייט. סוף פון זייט איינס קאסעט דרײַ, המשך איז אויף זייט צוויי.